אין די היינטיגע פרק זעהן אונז די ברודער און יעקב צוריק אין ארץ כנען, שוין נאכן גאנגען און צוריק געקומען איין מאל, זיי האבן זיך דערשראקן, שמעון איז נאך סטאק אין מצרים, און די פרק הייבט זיך אן והרעב כבד בארץ, איך ווייס נישט אויב מען וואלט געדארפט דא ענדיגן די פריערדיגע פרק אדער אנהייבן מיט די היינטיגע פרק. על כל פנים דאס זענען איינע פון די קליינע פסוקים וואס זיי זאגן זייער אסאך, יא עס הייסט אונז האבן דאך די אונזערע סצענעס דא יא יוסף אין מצרים די ברידערס מיט די טאטע, אונז גייען דא אביסל צוריק צו די סצענע פון די ברידערס ביי די טאטע, און ס'איז דא א גרויסע רעב מען האלט ווייטער ביים די זעלבע אונז האבן טאקע געהאט צו עסן אביסל ויהי כאשר כלו מען האט זיך האט זיך געענדיגט, און יעצט גייען אונז צוריק, צוריק ביי יעקב אבינו אינדערהיים, און צוריק ווי די ברידער מוטשען זיך זיי בעטן פריער האט יעקב געבעטן. ער האט אויך געבעטן יעקב בעט מען זאל גיין ברענגען עסן פון מצרים, און זיי האבן גיין עס צוריק אין די וועלט ווי ס'איז דא א משא ומתן צווישן יעקב און זיינע קינדער. מען דארף האלטן קאפ רעכענען ווי דאס זענען זייער ענליכע מעשות יעדע איינע פון די קינדער יהודה, ראובן, פריער זאגן זיי זאכן, פריער זאגט יוסף פאר די טאטע, שפעטער זאגן זיי זאכן פאר די טאטע פריער, פריער זאגן זיי זאכן צווישן זיך, פריער זאגן זיי זאכן צו יוסף, יעדע איינע פון זיי האט עפעס א זאך און ס'איז אלץ בכיוון, יעדע זאך מיינט עפעס, עס קומט יהודה און ער זאגט. מען קען נישט גיין, האיש אמר לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם, צו באמערקן ער זאגט עס נאך צוויי מאל בזה הלשון לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם, יעקב כאילו האט זיך געמאכט תמימות'דיג האט צו ער האט פארגעסן איך ווייס נישט, ער מאכט זיך תמימות'דיג גייטס ברענגטס עסן, זיי זאגן העלא מען קען נישט, מען האט דאך שוין גערעדט מען האט שוין איינמאל גערעדט וועגן דעם אז מען גייט, ער זאגט ניין דו האסט אראפגעלייגט א פיס, לא ירד בני עמכם, ראובן האט שוין געטרייט, ראובן האט שוין געזאגט און ס'איז געענדיגט, יעצט הייבט זיך אן א נייע מעשה, קומט יהודה און ער זאגט. ער זאגט ישראל למה הרעותם לי וואס ווער האט דיך געבעטן ס'הייסט דא הייבט זיך אן א משא ומתן פריער האט ער דאס נישט געזאגט פריער האט ער געזאגט פאר ראובן ניין נאו וועי מען גייט נישט יעצט הייבט ער אן זיך צו מתווכח זיין מיט יהודה פארוואס האסטו בכלל געזאגט אז מען האט אים געזאגט און יהודה פארענטפערט זיך אונז האבן נישט געוואוסט אונז האבן נישט עפעס געטראכט און יעקב ענטפערט נישט שטייט נישט אז יעקב ענטפערט ויאמר ויאמרו די אלע שבטים ענטפערן נאכדעם ויאמר יהודה און יהודה זאגט אנכי אערבנו איך וועל נעמען א אחריות א נייע זאך ס'איז א נייע מהלך פריער איז געווען שני בני תמית מ'מאכט שבועות מ'זאגט צו דאס איז נישט צוגעזאגט דאס איז איך בין אחראי געב עס אויף מיינע הענט און א נייע פלאן יעקב קומט מיט א פלאן אם כן אפוא נישטא קיין ברירה און יהודה האט אים זייער שטארק זייער גוטן רעטאריק זיי משכנע נישט סתם ער זאגט צו ער גייט לייגט א גאנצע זאך אנכי אערבנו אם לא הביאותיו און די כי לולא התמהמהנו מ'וואלט דאך שוין געקענט צוריק קומען צוויי מאל מ'וואלט שוין ס'וואלט שוין געקענט אלץ אלץ זיין בסדר ביזווייל זענען אונז נאך סטאק מיט שמעון אין מצרים און אונז האבן נישט קיין עסן און ער זאגט נעמטס נעמטס אביסל שוחד נעמטס מנחה מנחה הייסט נישט שוחד מנחה מיינט א אזוי ווי א מתנה אזוי ווי יעקב האט געשיקט פאר עשו יא מנחה מנחה איז א נאמען פאר אזא מתנה וואס מ'געבט מ'קען עס רופן שוחד מ'קען עס נישט עס איז אזא שיינע מתנה. און נעמט צוריק די געלט און ברענגט נאך געלט און נאך צו דעם לייגט ער נאך צו א תפילה ואל שדי יתן לכם רחמים און די נעקסטע האלב חלק פון אונזער פרק איז ווי מען זעט ווי די רחמים האט זיך אויסגע ארויסגעדרוקט און זיי האבן נאכנישט געוואוסט אז ס'איז יוסף א גאנצע צייט האיש און זיי ווייסן נאכנישט ווער ס'איז עפעס א עפעס א איש וואס איז דארט אין מצרים וואס ער זאגט דארט משוגענע זאכן אז מ'קען נישט קומען נאר מיט די ברודער און זיי קומען אן צוריק אין מצרים, ויעמדו לפני יוסף, ווער זאגט דאס, דאס זאגט דער פסוק, יא, זיי ווייסן דאך נישט אז עס איז לפני יוסף. יוסף, ווייטער זאגט דער פסוק, וירא יוסף איתם את בנימין, אונז ווייסן, יוסף זעט בנימין און ער זאגט, אקעי, מ'וועט מאכן א סעודה, פריער האט מען נישט געמאכט קיין סעודה, יא, די די סעודה איז שוין לכבוד בנימין, די, מ'האט שוין אויפגעטון איין זאך, ער האט געוואלט זען בנימין, פארוואס האט ער געוואלט ברענגען בנימין, זעט אויס עס האט אים זיך פארבענקט, איינע פון די זאכן ס'זעט אויס, געוואלט זען בנימין. אקעי מאך א סעודה, און ביזדערווייל גיין אונז צוריק, דא האיש וואס פאלגט און די האנשים, ווער זענען די אנשים האנשים, די שבטים, מוטשען זיך, פארוואס שלעפט מען זיי דא, זיי ווייסן נישט אז מען גייט מאכן א שיינע סעודה, זיי מיינען שוין אז ס'איז להתגולל עלינו און מען גייט אונז נעמען פאר עבדים ואת חמורינו, בקיצור מ'גייט אונז קאנפיסקירן אלעס, און זיי גייען צו די איש, צו איינער פון יוסף'ס לייט, זיי זאגן אים א גאנצע דרשה פארענטפערט זיך און ער זאגט ניין ער בארואיגט זיי שלום לכם ס'איז גוט פארקערט ס'שטייט נישט ער האט זיי געזאגט אז זיי זענען געקומען דא פאר א סעודה ס'איז אינטערעסאנט איז לכאורה זיי האבן געמיינט אז ער קומט להתגולל עלינו און דארף ענטפערן ניין דאס איז נישט להתגולל עלינו דער מלך האט געבעטן מ'זאל מאכן א סעודה ער זאגט נישט דאס ער זאגט ניין ס'איז גוט ס'איז אזא אינטערעסאנטע לשון אלהי אביכם נתן לכם מטמון כ'ווייס נישט וואס דאס מיינט פונקטליך און מען קומט שמעון און גיבט זיי צו עסן און זיי ברענגען גרייטן צו די מנחה מען מאכט אזא פרעזענטעישן יא מען האט געבינדן ריבנס און זאכן און יוסף קומט און ער שמועסט ער פרעגט צו זיין טאטע לעבט נאך און ער זעט בנימין ער זאגט ער איז דאס און אלקים יחנך בני זיי געבן זיי מתנות און זיי עסן דאס הייסט דאס איז דער מעמד התוודעות יוסף און בנימין יא עס שטייט נישט און זיי ווייסן נאכנישט אבער אבער דאס מען זעט קלאר פון די פסוק אז דאס איז די נקודה פון די מעשה שבטים ווייסן נישט אז עס איז בנימין אז ער ווייסט אז עס איז בנימין אבער יוסף ווייסט און ער וויינט צווישן זיך און ער גיבט פאר יעדע איינע מתנות און פאר בנימין נאכמער מתנות און מען זעט קלאר אז בנימין איז דא די נושא פון די היינטיגע מעשה.